פאראן א סיפור וואס חסידים דערציילן, ס'איז געווען ביים צמח צדק איז געווען א חסיד האט ער געהייסן רבי יאסעלע דער מגיד, מען פלעגט אים רופן דער פעטער יאסעלע, ער איז געווען ווייזט אויס א פעטער פונעם צמח צדק, על כל פנים דער פעטער יאסעלע האט ער געהייסן, דערציילט אויף אים סיפורים, ער איז געווען א איש קדוש א איש רוחני, דערציילט אויף אים כל מיני סיפורים, גאר געהויבענע סיפורים. איינע פון די מעשות דער פעטער יאסעלע זיין תפקיד איז געווען וואס האט געהייסן א שד"ר שלוחא דרחמנא, ער פלעגט ארום פארן אין די שטעטלעך און ער פלעגט דארטן קלייבן ווי מען זאגט קלייבן גשמיות און פארזייען רוחניות, דאס הייסט ער פלעגט זאגן תורה, פארברענגען מיט די אידן, און ער פלעגט קלייבן געלט, און ער פלעגט ברענגען די געלט צו דעם רעבן דעם צמח צדק, דאס איז געווען געלט וואס מען האט גענוצט אויף כל מיני עניינים פון דעם צמח צדק'ס צדקות, יעדע פאר חדשים פלעגט ער קומען צוריק אין לובאוויטש, און פלעגט ברענגען א א קאסע, א פושקע, וואס דארטן איז געלעגן די גאנצע צדקה. און ער פלעגט עס ברענגען צום רעבן. איז געווען א אינטערעסאנטע זאך, פעטער יאסעלע האט באמערקט אז בשעת ער ברענגט די גאנצע פושקע, די גאנצע קאסע פון צדקה צו דעם צמח צדק, דער צמח צדק נעמט עס, ער לייגט עס אוועק, און ער הייבט אן קלייבן, צוטיילן די געלט אויף חלקים. ער נעמט א כמה מטבעות און לייגט עס אין איין ארט אויפן טיש. ער נעמט נאך א פעקל מטבעות לייגט עס נאך א צווייטן ארט אויפן טיש, א דריטע פעקל לייגט אויף א דריטע ארט אויפן טיש, און דערנאך האט ער באמערקט אויכעט אז יעדע מאל איז דא עטליכע פרוטות אדער עטליכע מטבעות וואס דער צמח צדק נעמט דאס און ער לייגט עס אוועק אויף א זייט, און אזוי פלעגט זיין דער סדר. פעטער יאסעלע האט שטארק געוואלט וויסן וואס איז דא דער ענין, ביים אנהייב האט ער געמיינט אז דאס איז מסתמא פאר כל מיני ענייני צדקות, יא אז ס'איז דא צדקה פאר דעם צוועק פאר דעם מטרה, צדקה פאר א צווייטע מטרה, דאס איז צוטיילט לפי די מטרות, אבער ער האט באמערקט עפעס אז ס'איז דא די פאר מטבעות, וואס דער צמח צדק לייגט עס אוועק אין א באזונדערע, אין נאך אין אן אנדערע פעק, ס'איז עפעס אן אנדערע ענין דא. ביז ער האט זיך אנגעהויבן באמערקן אז דאס איז גאר מטבעות וואס דער צמח צדק נעמט פון עפעס א ספעציעלער חסיד, איינער פון די חסידים וואס איז געווען יעמאלט פון די גדולי החסידים, דאס איז געווען נאך פון, נאך געווען אפילו ביים אלטן רבינ'ס צייטן ווי מ'זאגט, איז געווען א חסיד א ידוע, א גרויסער תלמיד חכם, האט ער געהייסן ר' נחמיה דובראוונער. ר' נחמיה דובראוונער דוברובנער ברענגט זיך אפילו אין שלחן ערוך, ער האט געשריבן הוספות אויפן אלטן רבי'ן שלחן ערוך. ר' נחמיה דוברובנער איז געווען פון די גדולי חסידים הראשונים. האט ער באמערקט אז די סכום פון ר' נחמיה דוברובנער, דאס איז די סכום וואס דער צמח צדק נעמט און לייגט אוועק אויף א זייט. נו, האט ער אנגעהויבן פארשטיין אז דא איז עפעס אנדערע, דא איז עפעס נאך א ענין, דא איז דא עפעס א זאך וואס דער צמח צדק קלייבט ספעציעלע צדקות פון ספעציעלע חסידים. אבער ער האט נישט געוואוסט צו דאס איז נאר דער כמות פון די געלט וואס ר' נחמיה דוברובנער האט געגעבן, אדער דאס איז ממש די זעלבע מטבעות. האט ער געוואלט בודק זיין דעם עניין, איז די קומענדיגע מאל ווען רבי נחמיה דוברובנער, געפארן דארטן אין דוברובנא באקומען פון רבי נחמיה דוברובנער די השתתפות וואס ער פלעגט געגעבן פאר דעם צמח צדק, האט ער גענומען און געמאכט א סימן פאר זיך וועלכע מטבעות האט ער באקומען פון רבי נחמיה דוברובנער, און האט דאס אריין געלייגט אין די פושקע נישט אויף איין ארט, געלייגט איין מטבע אין איין זייט א צווייטע זייט, לאמיר זען וואס דא וועט פארקומען. ווען ער איז געקומען צום צמח צדק האט ער געזען אז דער דער רבי האט גענומען דעם די פושקע, און ער האט געמערקט ווי גלייך דער צמח צדק זוכט די מטבע, די אנדערע מטבע, די דריטע, די פערדע, די מטבעות וואס זיי געווען פון נחמיה דוברובנער, און ער קלייבט זיי צוזאמען און לייגט עס אוועק אויף איין ארט. דא האט ער שוין פארשטאנען אז די רבי ממש ווייסט וועלכע מטבעות קומט פון וועלכע חסיד איז געווארן אינגאנצן צוטומלט פון התפעלות דער פעטער יאסעלע און האט געגעבן א געשריי אה! ס'איז דאך א מופת! ווי האט דער רבי געוואוסט וועלכע מטבעות איז געקומען פון וועלכע חסיד. דער צמח צדק האט אים געענטפערט, ניין עס איז נישט קיין מופת, עס איז נישט קיין מופת האט ער אים געזאגט, וואס איז דער ענין? האט ער אים געזאגט, אזוי האט אים דער צמח צדק מסביר געווען, אז בשעת א איד גיט צדקה, איז דאך, ס'איז דא די צדקות, די מטבעות וואס ער גיט, און ס'איז דא די חיות, די כוונה, די לעבעדיגקייט וואס ער האט אין די צדקה. ס'ווענדט זיך וועלכע כוונה ער האט אין די מצוה. איז לפי די כוונה איז די חיות גייט אריין אין די מטבעות, ס'אן אנדער מטבע, מטבע אליין איז דאך א דומם. בשעת אבער מ'גיט די מטבע מיט א חיות, מיט א כוונה אלוקית, איז די כוונה זיך מתלבש אין די מצוה. און לפי ערך די כוונה וואס דער איד האט אין די מצוה, לפי ערך זה איז די חיות אין די מטבע. דער צמח צדק זאגט, איך ווייס באמת נישט, איך האב נישט געוואוסט אז דאס איז געווען רבי נחמיה דובראווס'ס מטבע, אבער איך זע אין די מטבעות די לעבעדיגקייט. יא, ס'איז נישט קיין מופת, אבער ער זאגט איך זע דעם, איך זע די לעבעדיגקייט, איך זע דעם חיות אין די מצוה. און דאס וואס איך צוטייל די די די זעקעלעך, די די די מטבעות לפי לפי קבוצות, וואס איז לפי ערך די מדריגה, וויפיל חיות, וויפיל כוונה, וויפיל לשם שמים, דער מענטש האט געגעבן די צדקה מיט ווייניגער פניות, מיט מער כוונה אלוקית, לפי זה איז דאס א העכערע צדקה, ס'איז מער א איידעלערע צדקה, און אזוי צוטיילט ער די מטבעות לצדקה לפי וועלכע מטרות וואס ער גיבט עס. דאס איז געווען א מעשה מיטן פעטער יאסעלע מיטן רבי'ן צמח צדק און נחמיה דוברובנא. דער ענין איז דאך דער ענין וואס מ'זאגט מטבע של אש. יא, מען געפינט זיך דאך אין חי, מען גייט דאך אריין אין חודש אדר, מען געפינט זיך דאך יעצט, גייט אריין אין חודש אדר, זאגט דאך די משנה, יא, די משנה הידועה אין מסכת שקלים, באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאים, די משנה זאגט אז בשעת מען קומט אריין אין חודש אדר, און בפרט ס'איז פארהאן צוויי אדר'ס, איז דאך דער ענין פון אדר שני דווקא, אז באחד באדר, משמיעים על השקלים ועל הכלאים, דאס הייסט אז יעדע יאר פלעגט זיין דער סדר אז בראש חודש אדר פלעגן ארויסגיין די שלוחים און פלעגן משמיעים, פלעגן דערציילן, דערמאנען די אידן אז מען דארף געדענקען אז מען דארף ברענגען דעם מחצית השקל, חודש אדר איז דער זמן וואס מען ברענגט דעם מחצית השקל, פארוואס ווי די גמרא איז מסביר וויבאלד אז ראש חודש ניסן דארף מען דאך ברענגען די תרומה חדשה, דעמאלט דארף מען ברענגען די קרבנות ציבור. פון און מ'טאר נישט מישן די קרבנות ציבור פון די פריערדיגע יאר מיט די קרבנות ציבור פון די נייע יאר, מ'האט געדארפט ברענגען די תרומה חדשה, דערפאר האט מען געדארפט ברענגען דעם מחצית השקל. און דאס איז דער משמיעים על השקלים, פון דעם נעמט זיך דער ענין פון אז א שבת פאר ראש חודש אדר ליינט מען פרשת שקלים, און בכלל מען זעט אין השגחה פרטית אז די פרשות פון די וואכן, אז מען רעדט אין היינטיגע סדרה, פון די וואך איז דאס פרשת פקודי, רעדט זיך דארטן דער ענין פון מחצית השקל, כל הכסף על הפקודים, וואס מען האט געטאן מיט דעם מחצית השקל אין יענעם זמן, איז געווען דער מחצית השקל וואס מען האט געבויעט מיט דעם די אדנים, דערנאך איז געווען דער מחצית השקל וואס מען האט עס גענוצט פאר די קרבנות ציבור. יא, וואס דאס איז דער קשר העניינים. וואס מען געפינט זיך אין ראש חודש אדר, די זמן פון ראש חודש אדר איז משמיעים על השקלים, דערנאך איז אויכעט על הכלאים, וואס דער ענין פון משמיעים על הכלאים איז אויכעט ווי דעמאלט איז געגאנגען וויבאלד אז דעמאלט הייבט אן וואקסן די תבואה אין פעלד, איז דערפאר משמיעים על הכלאים. אה כדי מענטשן זאלן געדענקען די הלכות אז מ'טאר נישט מישן כל מיני אה זאכן וואס מ'טאר נישט מישן אין פעלד, כלאי הכרם מיט די מיט די זרעים מיט די אלע זאכן וואס מ'דארף אכטונג געבן דיני כלאים. בנוגע מחצית השקל איז דאך דא דער מאמר חז"ל הידוע אז משה רבינו האט נישט פארשטאנען וואס איז דאס מחצית השקל, ביז דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז זה יתנו כזה יתנו, דער אייבערשטער האט אים געוויזן א מטבע של אש, מטבע של אש הראה לו מתחת, דער אייבערשטער האט געוויזן משה רבינו א מטבע של אש און האט אים געזאגט אז כזה יתנו, וואס אלע מפרשים שטעלן זיך, משה רבינו האט נישט געוואוסט וואס איז דאס א מטבע של אש? אה, מחצית השקל, אנטשולדיגט, נישט געוואוסט וואס איז מחצית השקל, ער האט געדארפט אז מען זאל אים זאגן און ווייזן א מטבע של אש, מילא בנוגע די מנורה שטייט משה נתקשה, די מנורה האט אזויפיל פרטים מיט אזויפיל עניינים, פארשטייט מען, אבער ווען ס'קומט צו בנוגע דעם עניין פון מחצית השקל, וואס איז מחצית השקל, וואס הייסט איז שווער צו וויסן וואס איז א מחצית השקל, תורה זאגט ס'איז דא עשרים גרה ה שקל, און דאס איז א מחצית עשרה גרה. איז דא אין דעם כמה ביאורים אין מפרשים על פי נגלה על פי פנימיות התורה, ס'ברענגט זיך פון שם הבעל שם טוב, אז דער מטבע של אש, דאס הייסט אז משה רבינו'ס תמיהה איז געווען, ווי קען מען מיט א מטבע מכפר זיין א חטא, ובפרט אזא חטא גדול ונורא, חטא העגל, וואס אידן האבן דעמאלט פוגם געווען אין די נשמה, אין די העכסטע, די גרעסטע, די גרעסטע חטא פון עבודה זרה, ווי אזוי מיט א מטבע של אש לכפר על נפשי שיכם? ווי קען מען מכפר זיין דורך א מטבע של אש? א איד גיט א מטבע צו צדקה און מיט דעם איז ער מכפר על נפשותיכם, העובר על הפקודים, ווי, ווי, ווי ארבעט דאס? האט דער אייבישטער אים געוויזן מטבע של אש. דאס הייסט אז ס'איז נישט דער עצם המטבע, דאס איז דער מטבע בשעת ער איז א פייערדיגער מטבע. דאס איז א מטבע וואס האט אין זיך א פייער, דאס הייסט ער גיט א מטבע מיט א חיות, מיט א לעבעדיגקייט, עס ברענגט זיך דער משל בשם הבעל שם טוב, אז א מענטש האט זיך אויסגעלערנט ווי אזוי מען מאכט פון גאלד מאכט מען פון דעם מטבעות אדער תכשיטים, איז ער געגאנגען צו א ספעציעלער מענטש וואס א צורף, א מענטש וואס ער ווייסט ווי אזוי מען ארבעט אויס. מען מאכט פון זהב און כסף און נחושת מען מאכט פון דעם כל מיני כלים תכשיטים ס'איז א גאנצע עבודה און ער האט אים אויסגעלערנט אלע פרטים אבער ס'איז געווען איין פרט וואס ער האט אים פארגעסן אויסלערנען און דער פרט איז געווען אז מען דארף לייגן אביסל פייער אונטערן טיש בשעת מען ארבעט מיט מיט מיט מיט מיט מיט מיט מיט גאלד און מיט זילבער כדי אז דו ווילסט מאכן פון דעם כלים ווילסט מאכן פון דעם תכשיטים ווילסט מאכן פון דעם מטבעות דארפסטו האבן אז זאל זיין הייס ווארים אז ס'איז דא פייער איז דעמאלט ווערט די דער זהב ווערט עס פייכט קען מען דעמאלט ארבעטן און דער פרט האט ער אים פארגעסן זאגן ממילא האט ער גארנישט געקענט מאכן מיט דעם יא דאס איז א ווארט וואס ברענגט בשם הבעל שם טוב אז דאס איז דער טייטש וואס דער אייבערשטער האט געוויזן משה רבינו. ס'איז דא דער מטבע, אבער דער מטבע דארף זיין מטבע של אש, א פייערדיגער מטבע. ס'דארף זיין א מטבע וואס האט אין זיך א געטליכקייט, א אלקות, א כוונה, א חיות. א איד גיט א מטבע, גיט ער עס מיט א פייער פון די נשמה, ער גיט עס מיט א ווארימקייט, מיט א איידלקייט, מיט א איבערגעגעבנקייט, מיט א ביטול. און אין דעם קען זיין כמה וכמה מדריגות, און דאס איז דער סיפור וואס דער אלטער רבי האט געזען אין די מטבע די חיות, דער מטבע של אש. ווארום אין ענין אין מצוות הצדקה קען זיין כמה וכמה כוונות. ווי דער רבי טייטשט אין א שיחה, דער ווארט פון מטבע של אש, וואס מען זעט אין אש, אז דעם אש האט נישט אין זיך קיין קיין משקל. אש איז א זאך וואס האט נישט קיין וואג ווייל ס'גייט אויף ארויף. ס'גייט אלס, ס'האלט אין איין גיין אויף ארויף. א מטבע האט א משקל. א מטבע וועגט. א דומם וועגט. אבער אש וועגט נישט. האט נישט קיין וואג, ס'האט נישט קיין משקל. און מטבע של אש איז די טייטש איז אז עס איז א מטבע אן א וואג. וואס איז די טייטש אין עבודה? וואס מיינט דאס אין עבודת השם? אין עבודת השם מיינט דאס אז בשעת דו גיבסט צדקה, קען דאך זיין פניות, קען דאך זיין אז א מענטש גיבט צדקה כדי אז מענטשן זאלן מכבד זיין, כדי מען זאל אים געבן כבוד, כדי מען זאל שטעלן זיין נאמען אז ער איז דער וואס האט געגעבן, און מען מאכט א מי שברך, און ער האט געזאגט וויפיל געלט ער האט געגעבן, און אלע קלאפן, ס'איז דא דער גאנצער דער גאנצער דער גאנצער כבוד ארום דעם. אויף דעם זאגט מען, ניין, ס'דארף זיין וואס ווייניגער ישות, וואס ווייניגער פניות. דער מטבע דארף זיין מטבע של אש, א געטליכע מטבע וואס האט נישט קיין וואג, וואס מער ביטול, און וואס מער ביטול איז אלץ מער ווייניגער מטבע, מער אש, מער ביטול, און דער מטבע של אש, מיט דעם איז מכפר על כל עוונות ועל כל נפשותיכם. עס ברענגט זיך טאקע א ווארט פון שפת אמת, וואס ער זאגט אז דאס איז דער טייטש באחד באדר משמיעים, על השקלים ועל הכלאים, לכאורה ס'איז דאך צוויי באזונדערע עניינים, וואס מישט מען אויס שקלים און כלאים? קומט צו גיין באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאים, וואס מישט מען אויס שקלים מיט כלאים? יא, ס'איז טאקע פארבונדן מיטן זמן ווי מיר האבן מסביר געווען, אבער פארט, ס'איז צוויי באזונדערע מצוות, און וואס איז דער ווארט שקלים און כלאים? טייטשט דער שפת אמת, אז שקלים איז דאך מצוות הצדקה. ס'קומט צו גיין באחד באדר איז משמיעים על השקלים. דער ענין השקלים איז מצוות הצדקה. דער זמן פון חודש אדר איז א זמן פון צדקה, ס'ברענגט זיך אין ספרים אז חודש אדר דארף מען מרבה זיין בצדקה. ס'איז פארבונדן סיי מיט די תקופה וואס מען לערנט חודש אדר, איז דער זמן וואס מען לערנט אין די פרשות, ווי אידן האבן געברענגט דעמאלט, אין זמן פון משכן. אז מען לערנט אין פרשת תרומה, תצוה, כי תשא ויקהל פקודי די אלע פרשות, וואס מען רעדט ווי אידן האבן געגעבן, ווי דער לשון אין פסוק איז אשר ידבנו לבו, אידן האבן געגעבן בנדיבות, מיט א ווארימקייט, מיט א פרייליכקייט, מיט א נדיבות הלב, האבן זיי געגעבן צדקה, און אלע יאר בשעת ס'קומט די תקופה פון חודש אדר חזר'ט זיך איבער דער נדיבות הלב פון אידן, און דערפאר איז דעמאלט משמיעים על השקלים. על דרך זה דאס איז אויכעט פארבונדן מיטן זמן פון פורים. ווי ס'ברענגט זיך דאך, די גמרא ברענגט דאך, אז בשעת המן איז געקומען צו גיין מיט די עשרת אלפים כיכר כסף, ער האט געוואלט ברענגען צו אחשורוש כדי צו גוזר זיין רחמנא ליצלן די גזירה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, האט דער אייבישטער געזאגט, רשע, הקדימו שקליהם לשקליך. אז די אידן האבן געברענגט מחצית השקל, און דורך דעם וואס אידן מקיים די מצוה פון מחצית השקל, מיט דעם האבן זיי הקדימו שקליהם לשקליך, וואס איז דער ענין אין דעם? דער שקליהם, דער מחצית השקל פון אידן, וואס א איד גיט א מחצית השקל גיט ער עס מיט א מטבע של אש, ער גיט עס מיט א כוונה אלוקית, מיט א נדיבות לב, אן קיין פניות, אן אריינמישן אייגענע גאוה, אייגענע ישות, אייגענע כבוד, אייגענע מטרות, ער טוט עס מיט א כוונה אלוקית, דאס איז דער מטבע של אש, און דאס איז הקדימו שקליהם לשקליך. די געלט פון המן, און דאס איז וואס ער גיט עס פאר זיין אייגענער כבוד, פאר זיין אייגענער גאווה, גידל המלך את המן, המן זיין גאנצע מציאות איז גאווה וישות, און דאס וואס ער זוכט איז אלץ אין זיין מציאות, זיין גאווה, זיין ישות. אבער א איד אז ער גיט צדקה, גיט ער עס מיט א ביטול, גיט ער עס מיט א איבערגעגעבנקייט, ער גיט עס ממש לשם שמים, מטבע של אש, צדקה בטהרתו, ווי מען רופט עס אן. זאגט דער שפת אמת אז דאס איז דער פשט באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאים. אז בעת כאשר קומט צו גיין אחד באדר איז דעמאלט משמיעים על השקלים, מען איז מעורר אויף דעם ענין פון מחצית השקל דער ענין פון צדקה וואס א איד דארף געבן שקלים א איד דארף געבן צדקה. מ'איז מעורר די נדיבות הלב ווי ס'איז געווען די ערשטע מאל ביים משכן, און מ'איז מעורר די עבודה פון צדקה בטהרתו, געבן צדקה אן קיין שום פניות, און דאס איז דער פשט על השקלים ועל הכלאים, אז די שקלים זאל זיין אין אן אופן אז מ'זאל געדענקען אז זיך נישט אריינמישן קיין כלאים, כלאים מיינט אז ס'קען זיין מחשבות חוץ, ס'קען זיין פניות, ס'קען זיין. טעמים וואס זענען נישט קיין הייליגע און נישט קיין קדושה'דיגע טעמים, משמיעים על השקלים ועל הכלאים אז זאל זיין שקלים אבער אן קיין כלאים, אן אריינמישן קיין כוונות חוץ, קיין פנימיות חוץ, און דאס איז א הכנה כעת עס קומען צו גיין ימי הפורים, איז הקדימו שקליהם לשקליך און דאס איז מבטל די גזירת המן די גאנצע ענין ס'ווערט די ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר. פארהאן א בריוו פון ליובאוויטשער רבי'ן. אין די ערשטע יארן, רעדט זיך נאך אין תש"ד, זייער א געשמאקער בריוו וואס ער שרייבט בנוגע דעם ענין פון באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאים, ברענגט ער א געשמאקער טייטש. די זעלבע שאלה, פארוואס זאגט מען שקלים און כלאים, וואס איז דאס די צוויי ענינים, פארוואס דאס מחבר און פארוואס דווקא באחד באדר. ברענגט פון רש"י אז רש"י זאגט דאך אז משנכנס אדר מרבין בשמחה, זאגט רש"י אויף וואס איז דא מרבין בשמחה? אז די שמחה איז אז ס'איז ימי אדר וניסן, ניסים שהיו לישראל, פורים ופסח. פארוואס משנכנס אדר איז מרבין בשמחה? די שמחה איז פון פורים און פסח. וואס קומט אריין דא פסח? מ'רעדט דאך וועגן חודש אדר. איז דער טייטש איז אז חודש ניסן איז חודש הגאולה, איינע פון די טייטשן, כמובן ס'דא אין דעם כמה וכמה טייטשן, אבער דא איז דא איינע פון די טייטשן, חודש ניסן איז דער חודש הגאולה, דאס איז געווען די גאולה פון מצרים, די גמרא זאגט דאך אין מסכת ראש השנה, דעת רב יהושע, אז בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל, דאס הייסט אז אויך די גאולה העתידה, גאולה פון משיח'ן, וועט אויך זיין אין ניסן. אין מדרש, מדרש אמור, ברענגט זיך עס אראפ אן קיין מחלוקת, דעת רבי יהושע ברענגט זיך אראפ דארטן אלס א פסק דין, אז בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאל, די גאולה העתידה פון משיח'ן וועט זיין אין חודש ניסן. קומט דאך אויסעט אז אדר איז דער חודש ההכנה צו חודש ניסן, אין אנדערע ווערטער הייסט עס אז חודש אדר דאס איז די הכנה וואס אידן מאכן כדי כדי זאל זיין די גאולה, די גאולה העתידה וואס בניסן עתידין ליגאל, ווי אזוי גרייט מען זיך, און דאס איז דער רמז אין די משנה, מסכת שקלים, באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאים, וואס זאגט אונז דא די משנה? אז מען וויל זיך גרייטן צו די גאולה, ס'קומט צו גיין פסח וואס דאס איז חודש הגאולה און מען וויל אז זאל זיין נישט די גאולה אויכעט די גאולה העתידה, בניסן עתידין ליגאל, וואס איז די הכנה צו די גאולה? צוויי זאכן. שקלים און כלאים. וואס איז דער ענין השקלים? שקלים איז דאך ווי ס'ברענגט זיך אראפ אלעמאל פון אלשיך און נאך, אז שקלים איז דער ענין פון אחדות. דאס איז דער ענין פון אחדות, אז א איד ווייסט אז אלס וואס אז ער גיט צדקה אבער ער איז מער נישט ווי א מחצית, און א צווייטער איד איז נאך א מחצית, און דווקא דורך דעם וואס ער איז ווערט פאר מתאחד מיט נאך א אידן, ווערט עס א שקל השלם. על דרך זה בשעת העני און העשיר איז דער משפיע דער נותן גיט צדקה צו דעם עני דארף ער וויסן ס'איז נישט דער פשט אז איך בין דער וואס גיבט און יענער איז דער וואס נעמט נאר איך מיט אים צוזאמען זיינען איין און איינציגע זאך איך בין א מחצית און ער איז א מחצית און צוזאמען ווערן מיר א שקל השלם און דאס איז דער ענין פון אהבת ישראל און אחדות ישראל. די גמרא זאגט דאך אז דער גאנצער חורבן בית המקדש איז דאך געווען ווי די גמרא זאגט אין יומא, און ווי ס'פארשטאנדיג אויך די גמרא אין גיטין, אז דער גאנצער חורבן בית המקדש איז דאך געווען פארבונדן מיט שנאת חינם. קמצא בר קמצא די גאנצע ענין פון בית המקדש, די גמרא אין יומא זאגט אז בזכות שנאת חינם איז חרוב געווארן דער בית המקדש, איז ממילא קומט דאך אויס אז כדי צו מתקן זיין און ברענגען די גאולה דארף זיין דער ענין פון אהבת חינם. דורך דעם ענין פון אחדות ישראל איז מען מתקן דעם סיבת החורבן, און דורך דעם ברענגט מען די גאולה. כלאיים איז עבודת הבירורים. דער ענין פון כלאיים איז אז ס'איז דא זאכן וואס זיינען צוזאמענגעמישט, און ס'איז די זאכן זיינען צוזאמענגעמישט, טוב ורע, פון חטא עץ הדעת איז געווארן א תערובת טוב ורע, נאכאמאל ביי חטא העגל איז חזרה זוהמתם איז געווארן א תערובת פון טוב ורע אין דער וועלט, און דער גאנצע עבודה פון א אידן דא אין דער וועלט וואס א איד טוט אויף דער וועלט ביז משיח קומט איז צו מברר זיין און מברר זיין דעם טוב פון דעם רע, די עבודת הבירורים, העלאת הניצוצין, וואס ביז מ'וועט ענדיגן די גמר הבירורים דעמאלט וועט זיין די גאולה שלימה. איז במילא דאס איז דער רמז וואס די משנה זאגט באחד באדר, ס'קומט צו גיין דער אדר הסמוך פאר חודש ניסן, חודש אדר, באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאים, יא, וויל זיך צוגרייטן צו פסח, צו חודש ניסן, חודש הגאולה, חודש אדר איז די חודש ההכנה צו די גאולה, מיסמך גאולה לגאולה, וואס איז די עבודה פון חודש אדר? משמיעים על השקלים, די מצוה פון אהבת ישראל ועל הכלאים דאס איז די מצוה דער ענין פון עבודת הבירורים אויף מברר זיין פון דעם טוב און דעם דער ענין פון בירורים בירור הניצוצות מעלה זיין דעם טוב און מפריד זיין דעם טוב פון דעם רע. אין א צווייטער אות איז דער רבי מבאר נאך מער בפרטיות זייער א געשמאקער ענין דא. באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאים. א מורא'דיגער רייכער געשמאקער פשט אין דעם ענין און דאס איז נוגע אין אונזער עבודה. וואס איז דער טייטש באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאים? זאגט ער אזא מין ווארט, מורא'דיגע ווארט, שקלים, ווי מיר האבן געזאגט, איז דער ענין האחדות. יעדער איד איז א מחצית, א איד דארף וויסן, יא, ווי מיר האבן גערעדט אויכעט פאריגע טאג און די פריערדיגע וואך, יא, דעם ביאור פון מחצית השקל, דער גאנצער ענין פון פרשת שקלים, אז א איד דארף וויסן זיין אז ער איז מער נישט ווי א מחצית, און דער צווייטער איד איז אויכעט א מחצית, און מצד דעם ווערט א אמת'ע אהבת ישראל און אחדות ישראל. און דער אחדות ישראל פון מחצית השקל איז, אז פונקט אזוי ווי איך בין א מחצית אזוי ביסטו א מחצית, אז מיר אלע אידן זענען כולן מתאימות ואב אחד לכולנה ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא אין פרק ל"ב ווערט דער אמת'ער ענין פון אהבת ישראל און אחדות ישראל וואס אלע אידן זענען איין און איינציגע זאך און דאס דארף זיין דער אתם ניצבים היום כולכם, א איד דארף וויסן זיין אז איך מיט יעדער אידן, קען זיין אז ווי מיר האבן גערעדט אז א רשע גמור א צדיק גמור, איך בין א איד דו ביסט א איד מיר זענען אלע אידן דבר אחד ממש. דאס איז פון איין זייט. אבער דא קומט נאך א זאך. דארף וויסן אבער זיין, אז הגם אז מיר זענען אלע אידן איין משפחה, אחים ממש, מיר זענען איין איינציגע זאך, דארף מען אבער וויסן זיין אז ס'איז דא א ענין פון כלאים. דאס הייסט, אז יעדער איינער דארף וויסן אז ער האט זיך זיין אייגענע שליחות. און יעדער איד האט א באזונדערע תפקיד אויף דער וועלט. הגם מיר זענען אלע בשוה ממש, פון דעסוועגן דער אייבישטער האט קובע געווען אז יעדער איד האט א באזונדערע שליחות בעולם, ס'איז דא אידן וואס זיי זענען בבחינת ראשיכם שבטיכם, ס'איז דא אידן וואס זענען בבחינת חוטב עציך ושואב מימיך, עם ישראל זיין צוזאמען זיין זיין זיין צוזאמענגעשטעלט פון פון ריבוי סוגים, ס'איז דא די י"ב שבטים וואס כל אחד במסילתו יעלה, יעדער איינער האט זיך זיין שליחות און זיין תפקיד, ס'איז דא די ז' קני המנורה ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין חסידות, וואס יעדער איינער האט זיך זיין עבודה, יש עובד מאהבה, יש עובד מיראה, ס'איז פאראן יעדער איינער האט זיך זיין קו און זיין וועג פון עבודה, בכללות רעדט זיך אז ס'איז דא דער ענין פון יששכר און זבולון. ס'איז דא די יושבי אוהל, ס'איז דא די בעלי עסקים, וואס יעדער איינער האט זיך זיין תפקיד און זיין ענין. און ס'דארף זיין די השפעה מאחד על השני. דער וואס ער איז א יושב אוהל דארף משפיע זיין אויפן בעל עסק, און דער וואס ער איז בעל עסק דארף משפיע זיין אויף יושב אוהל, שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך, ס'דארף זיין די השפעה פון איינעם צום צווייטן, און יעדער איינער דארף וויסן ער האט זיך זיין תפקיד אויף די וועלט, און מ'טאר נישט מישען די תפקידים. יעס, ס'דארף זיין ביי יעדן איינעם, דארף זיין, ער דארף וויסן ער האט זיך זיין תפקיד אויף דער וועלט, און צוזאמען דערמיט וואס ער האט זיין תפקיד איז דעמאלט איז ער עס משפיע צו א צווייטן אידן. און דאס איז דער ענין פון כלאיים. בשעת מען זאגט באחד באדר משמיעים על השקלים, מען זאגט אז ס'דארף זיין אהבת ישראל און אחדות ישראל, אז א איד דארף וויסן זיין אז איך מיט יעדער איינער זענען כולנו כאחד, איז טאקע פאראן דער אהבת ישראל און אחדות ישראל אז מיר זענען אלע איש אחד ממש אידן,

און אז בשעת מען מישט אויס כל מיני עניינים, אז מען מישט אויס די כלאיים און בגדים, כלאיים פון שדה, אדער אויכעט דער ענין פון בעלי חיים, בשעת מען מישט אויס די כלאיים פון בעלי חיים, שור וחמור יחדיו, און על דרך זה בשר וחלב, אין כמה וכמה עניינים דער ענין פון מישן, איז מען מערב די כוחות הבריאה. און דאס איז דער רמז וואס די משנה זאגט. משנה דערציילט אונז אז בשעת ס'קומט צו גיין חודש אדר, און דעמאלט וויל מען מתקן זיין דעם ענין פון פון ברענגען די גאולה, מען וויל זיך צוגרייטן צו די גאולה, וואס מען ווייסט אז דער תיקון פאר די גאולה איז דאך דורך דער ענין פון אחדות ישראל, ספעציעל אויכעט בשעת מען שטייט אין חודש אדר, איז דאך ידוע אז דער גאנצער ענין פון פורים איז פארבונדן מיט דעם ענין פון אחדות, ווי המן האט געזאגט ישנו עם אחד, יא, המן ה, אפילו המן האט געוואוסט אז ס'פאראן דער ענין פון עם אחד, נאר ער האט געטענה'ט אז ס'איז מפוזר ומפרד בין העמים. ער האט געטענה'ט אז מ'מישט זיך אויס מיט די פעלקער, איז דאס נישט, דאס איז דאס איז דער היפך האחדות. ס'דארף זיין א קלארע זאך, א איד דארף וויסן זיין אז ס'דא, אז צווישן א איד מיט א גוי דארף זיין א מחיצה, און צווישן גופא, אידן גופא, דארף זיין דער ענין אז ס'דא דער רשעי, ס'פאראן די השפעה פון איין איד אויפן צווייטן, און יעדער איינער דארף וויסן זיין תפקיד אויף דער וועלט, און דער אמת'ער ענין פון אחדות ישראל איז אז בשעת יעדער איינער טוט אויף זיין שליחות, און צוזאמען דערמיט איז ער משפיע אויף א צווייטן אידן פון זיין ענין, יא, וואס דאס איז דאך דער משל וואס דער אלטער רבי ברענגט פון א גוף, אז ס'איז דא א ראש און ס'איז דא א רגל, און דער ראש איז משפיע צום רגל, און דער רגל איז משפיע צום ראש, און דעמאלט ווערט עס א ענין פון אחדות אחת שלימה וואס יעדער איינער איז א משפיע און א מקבל, דאס איז דער אמת'ע אחדות, און דאס איז באחד באדר משמיעים על השקלים, און צוזאמען דערמיט על הכלאים. ס'דארף זיין עם אחד, און צוזאמען דערמיט דארף יעדער איינער וויסן זיין תפקיד און זיין שליחות וואס ער טוט אויף דער וועלט, און ער דארף דאס משפיע זיין צו א צווייטן אידן פון זיין תפקיד, און דעמאלט איז דאס א אמת'ער ענין פון אהבת ישראל און אחדות ישראל. און דער ענין. איז די הוספה פון פרשת פקודי לגבי פרשת ויקהל ווי מיר האבן גערעדט. אין ויקהל זאגט מען דער ענין האחדות אז ס'איז איין און איינציגע זאך, ויקהל קהל גדול, א ציבור. קומט צו גיין פרשת פקודי, פקודי זאגט אז יעדער איינער זאל זיין פקודי, זיין מספר, זיין זיין ענין פרטי, זיין תפקיד פרטי, און צוזאמען צו אלע צוזאמען איז מען משלים צוזאמען דעם דעם דעם בויעט מען אויף און מען מאכט פאר דעם אייבערשטן א דירה לו יתברך דא למטה אויף דער וועלט. ווארום חודש אדר, ווי ס'ברענגט זיך אין מאיר עיניים, ברענגט ער אז חודש אדר איז א' דר, אז מען דארף אריינברענגען דעם א', דעם אלופו של עולם, דר, מאכן פאר אים א דירה דא למטה, וואס דאס איז די עבודה פון חודש אדר, ווי מ'האבן גערעדט אז א איד גרייט צו די וועלט פאר די גאולה, איז די עבודה פון גרייטן די וועלט פאר די גאולה איז א' דר, מאכן פאר דעם אייבערשטן א דירה לו יתברך בתחתונים, אז פון דעם אלופו של עולם, א', מאכט מען א דר, מאכט מען א דירה דא למטה, ווי מ'האבן גערעדט, איז ווי אזוי מאכט מען א דירה פאר דעם אייבערשטן, איז אין דעם איז פאראן די צוויי ענינים. ווי ס'רעדט זיך ארום אין חסידות, אז כדי צו ארויס, מגלה זיין דעם אייבערשטן דא למטה אין דער וועלט, מגלה זיין דעם אחדות פון דעם אייבערשטן, דעם א' אין דעם דר, איז אויך דא די צוויי אופנים. ס'איז דא די אחדות הכללית וואס די גאנצע וועלט איז איין און איינציגע זאך, והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, די גאנצע וועלט שרייט אז ס'איז דא איין גאט אויף דער וועלט וואס ער איז דער ממציא, דער מהווה ווי דער רמב"ם זאגט והוא ממציא כל הנמצאים, ער איז דער וואס באשאפט יעדע זאך און ווי דער בעל שם טוב זאגט, אז ס'איז דא דער דבר השם, דער דבר הוויה וואס איז מהווה ומחיה ומקיים די גאנצע בריאה, דאס איז דער ענין פון ויקהל, דאס איז דער ענין פון אחדות, אין אן אופן וואס ס'זענען אלע בשווה. דערנאך איז אבער דא דער א' דר, וואס יעדער פרט אין וועלט דערציילט דעם אייבערשטנ'ס דעם אייבערשטנ'ס גרויסקייט באופן מסוים. ס'איז דא א באזונדערע אחדות וואס יעדע פרט אין וועלט לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד לבטלה כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ווי ס'זאגט אין די משנה אין פרקי אבות לא ברא אלא לכבודו יעדע פרט אין וועלט דערציילט דעם כבודו של הקדוש ברוך הוא אויף א באזונדערן אופן ס'איז נישטא קיין צוויי יע ס'איז נישטא קיין צוויי אין פרצופיהם שוות אין דעותיהם שוות אפילו אין בעלי חיים נישטא קיין צוויי בעלי חיים נישטא קיין צוויי עשבים צוויי גרעזעלעך וואס זאל האבן די זעלבע צורה ווייל יעדע נברא, יעדע באשעפעניש האט א באזונדערע השגחה פרטית, א באזונדערע חיות אלוקי, וואס דאס ברענגט דער בעל שם טוב, דער אלטער רבי ברענגט אין תניא, שער היחוד והאמונה, אז ס'איז דא דער דבר הוויה וואס באשאפט די גאנצע וועלט, און ער איז מלובשת בתוך כל הרקיעים, אין יעדע פרט אין וועלט איז דא א באזונדערע חיות אלוקי, וואס יעדע נברא דערציילט די גדלות השם אויף א באזונדערן אופן, און דאס איז אלף. דר, אדר, דורך דעם וואס מיר ארבעטן אויף דעם אהבת ישראל אין די צוויי אופנים, דער אהבת ישראל פון כולנו כאחד אז מ'איז איין און איינציגע זאך, איך בין א איד, דו ביסט א איד, מיר זענען אלע אידן עם אחד, און צוזאמען דערמיט יעדער איינער ווייסט וואס איז זיין תפקיד און זיין שליחות, און ער זוכט אין יעדן אידן זיינע מעלות וואס ער האט, און צוזאמען מאכט מען אויף, יעדער איינער. ביי טו ביי ווערט ווערט עם אחד עם שלם, פועל'ט מען די זעלבע זאך עכט אין וועלט, אז מען פועל'ט די אחדות השם אין די בריאה, ביז מען זאל זוכה זיין טאקע בקרוב בקרוב בימינו אמן, אז זאל זיין די אמת'ע אחדות השם אין די גאנצע וועלט, זאל נתגלה ווערן די השם אחד ושמו אחד, און פון חודש אדר א' דר וועט מען אנקומען זען בגלוי אין די וועלט מלכותו של הקדוש ברוך הוא ומלכותו בכל משלה,